שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

אויסלערנען דעם דאזיגן לייב. איך האב דערמאנט דעם בעל מקובל ר' נתן לאנדא, וויל איך צוריק גיין צו אים אויף א מינוט. ר' נתן לאנדא האט געהאט צוויי זין, דער עלטערער זון איז געווען אלכסנדר לאנדא, א רייכער סוחר, אַן איבערגעפֿרעסענער, אַ צופֿרידענער מיט זיך, אַן אַסימילאַטאָר, וואָס האָט זיך געוואָלט אַרײַנרײַסן אין דער געזעלשאַפֿט צוליב אַלע מאַטעריעלע, צוליב מאַטעריעלן גוטס און צוליב תּענוגים. און אַ ייִנגערער זון, אַבֿנר. און אַבֿנר איז זייער נישט צופֿרידן מיט דער אייגענער סבֿיבֿה, און ער וואַנדערט אַוועק אין דער וועלט, ער זוכט זײַן אמת, און ער קען אים נישט געפֿינען. און ער קומט צוריק צו זײַן טאַטן.

ער לאזט איבער א צעטל, אין דער היים איז קיין וועלט נישטא, און אין דער וועלט איז קיין היים נישטא. און אויב איר ווילט, איז דאס זייער אפאריסטיש פארמולירט, די גאנצע פראבלעם פון דער מאדערנער אידישער געשיכטע, פון זיבעצן נײַן און אַכציק אן זינט עס זענען געפאלן די געטא ווענט אין דער פראנצויזישער רעוואלוציע, איז דא א וועלט אין דער היים, איז דא א היים אין דער וועלט, און דער בעל מקובל קען גארנישט באנעמען די צוואה. און אלע די הויפט פערזאנאזשן, אלע העלדן פון דעם דאזיגן ראמאן, ראנגלען זיך אדער אויף איין אופן אדער אויף אן אנדערן, כדי אויסצוטייטשן, כדי צו פארשטיין די דאזיגע פארבלוטיגטע צוואה, וואס האט נישט נאר געקאסט אבנר זיין לעבן, וואס האט געקאסט אונזער פאלק אזויפיל גייסטיגע ליידן און אזויפיל בלוט. און עס איז אינטערעסאנט אז ווער האט געגעבן א תשובה אויף דער דאזיגער פראגע? ווער האט געפונען אן ענטפער? נישט די געלערנטע, נישט די פון יינגערן דור. ס'איז אינטערעסאנט, א קאמענטאר וועגן יינגערן דור, איינע פון די. פרויען פון עלטערן דור, די מאמע, די פרוי פון רבי יצחק'ן, רבקה דער שטילער זומער, זאגט איך ווייס נישט מיינע קינדער, אז איך זאג אפ א תחינה, פיל איך גרינגער אויפן הארצן, און איר לייענט ביכער, וואס מער איר לייענט, אלץ מער קרעכצט איר. אבער געפינען אן ענטפער אויף דער דאזיגע צוואה, האט געפינען די תמימות'דיגע מומע לאה. עה, מומע ליבע. און זי זאגט אזוי, דער וואס זעהט גארניט אינדערהיים, דער זעהט אויך גארנישט אין דער פרעמד. ער האט פארוואלט פארקריכן אין א פרעמדער נעסט. און זינגן מיט א פרעמדע שטימע איז אוודאי ארויסגעקומען פאלש. און ס'איז אינטערעסאנט ווי אזוי שעכטמאן ווארפט אפ דעם טעזיס פון די השכלה און ווארפט אפ דעם טעזיס פון די אלע ווייטערדיגע רעוואלוציאנערע באוועגונגען ביי אידן וואס האבן נאר געזוכט חסרונות אינדערהיים, און אט די תמימות'דיגע מומע ליבע זאגט אז אויב זיי האבן נישט געקענט דערזעהן די גייסטיגע שענקייט און די פיזישע גבורה אינדערהיים מיט די אלע באגרענעצונגען, אבער אויב זיי האבן נישט געקענט דערזעהן די עיקרים וועלן זיי גייסטיג נישט זעהן זיין יכולת דאס צו דערזעהן ערגעץ אנדערש. און זי איז די, אט די תמימות'דיגע, אט די פארווארצלדיגע, איז די וואס האט דעם כח אפצואווארפן דעם ניהיליזם, אפצואווארפן די האפנונגסלאזיגקייט פון די יונגע בלאנד- פארבלאנדזשעטע דורות. נאכאמאל, אז מען רעדט וועגן תמימות און מען רעדט וועגן פארווארצלקייט, וואלט איך געוואלט. ציטירן וואס שעכטמאן זאגט וועגן רבי יצחק'ס יונגערן זון, וועגן דעם עלטערן זון אברהם וואס איז פארוואונדעט געווארן אין דער רוסיש-יאפאנישער מלחמה, ער דערשלעפט זיך אהיים אויף קוליעס צופיס נאר צו געפינען זיין שוועסטער א דערהרג'עט אין א פאגראם, ער מאכט דורך זייער אסאך אין לעבן און מיר דערזעען אים שוין אין די ווייטערדיגע בענד. ווי א סאלדאט אין דער ערשטער וועלט מלחמה, און ווידער מוז ער זיך אהיים שלעפן אויף קוליעס, און ווידער מוז ער זיך צוקוקן צו די פאגראמען ווי עס גיסט זיך טייכן אידיש בלוט. און שעכטמאן שרייבט אזוי, און מיט יענער עקשנות וואס קומט פון גרויסע ליבע, מיט דער באיארישער סבלנות'דיקייט, מיט'ן גלויבן פון קענען אויפשטיין און גובר זיין, אויסווארטן און איבערלעבן, קלעטערט דער אברהם צוריק אויף די בערגלעך, שלעפט נאך זיך די זאמדן, שפרינגט פון בוים צו בוים און איילט זיך צום וועג ארויסגיין, און פארשטייט זיך אז ער דערשלאגט זיך צום ציל, ער דערשלאגט זיך צום ציל מיט זיין טאטנ'ס סבלנות, מיט זיין טאטנ'ס געדולד און גלויבן. און דא זעט מען ווידער די רעהאביליטאציע. פון דעם גלות איד. נאך עפעס וועגן ווערטן, אט די הארציגע איידעלע מומע ליבע האט דערלעבט צו זען ווי איר טאכטער וואס זי האט געשטעלט אזויפיל האפענונגען אויף אירע קינדער, די טאכטער דערווייטערט זיך פון איר אייגענע משפחה און זי דערווייטערט זיך פון איר פאלק. כדי אויסצובעסערן איר מאטעריעלן מצב. און די מאמע זאגט וועגן דער טאכטער, וועגן שפרה. אבער שפרה, זי לעבט דאך אזוי ווי א ווי אויף דער וועלט וואלט גאר קיין בושה נישט געווען, ווי מען וואלט געקאנט אפלעבן א לעבן אן א ברעקל חוב. אן א ברעקל אחריות. ביי שפרה'ן האט דער גוף אויפגעפרעסן די נשמה. און איך מיין אז נישט נאר דער געדאנק איז דא אינטערעסאנט, נאר דער אפקלייב פון ווערטער איז אינטערעסאנט. זי מיינט אז מען וואלט געקענט אפלעבן א לעבן אן א ברעקל חוב. אן א ברעקל אחריות, חוב און אחריות. דער גוטער ליינער וועט זיך אפשר דערמאנען אין יעקב גלאטשטיינ'ס א גוטע נאכט וועלט. צוריק צום דין, צום חוב, צום טיפן מיין. דער זעלביגער מאטיוו, ווי אזוי בלייבט מען מענטש? אין אן אכזריות'דיגער וועלט פון כאאס. מענטש קען מען נישט פארבלייבן אן דעם עול פון דין, פון מצוות, פון אחריות, פון חוב. איך ווייס נישט צו שעכטמאן האט געלייענט גלאטשטיין, צו ער האט געהאט די געלעגנהייט אונטער די סאוויעטישע באדינגונגען צו ליינען גלאטשטיין. נאר איך וואלט אים באמת געוואלט פרעגן צי ס'איז דא אן אפקלאנג פון דעם זעלביגן מאטיוו צוריק צום טיפן מעין צום חוף. כאטש די משפחה בויאר איז א פיקטיווע, איך ווייס נישט צי שעכטמאן האט געבויט דעם דאזיגן ראמאן אויף דער אייגענער משפחה, צי עס זענען דא אויטאביאגראפישע מאמענטן, אפשר זענען זיי יא דא, נאר איך נעם אן די דאזיגע דינאסטיע ווי א פראדוקט פון פיקציע, מיין איך אז מען דארף אויך ערב פארשטיין ווי א היסטארישן ראמאן, און מען דארף זיך דערמאנען אין דער מאטיווירונג פארוואס א שרייבער ווענדט זיך צו אט דער פארם, אט דעם זשאנער פונעם היסטארישן ראמאן, נישט נאר.

דורך דער דיסטאַנץ וואָס עס שאַפֿט זיך אין אַ היסטאָרישן ראָמאַן. און איך מיין אַז דאָס איז זיכער געווען שעכטמאַנס ציל, ספּעציעל אונטער די סאָוויעטישע באַדינגונגען וואו ער האָט זיך אַזוי העלדיש געראַנגלט מיט דער צענזור. און איך מיין אַז איך האָב נישט די ריכטיקע ווערטער איבערצוגעבן מיין געדאַנק אין דעם פּרט, נאָר איך מיין אַז שעכטמאַן האָט געוואָלט, באנעמען די דאזיגע עפאכע אדער דעם דאזיגן צייט אפשניט אויף צוויי אופנים. ער האט געוואלט באנעמען די עפאכע אין דער סטאטיק און אין דער דינאמיק. און וואס מיין איך מיט דעם צו זאגן אין דער סטאטיק? דאס הייסט אן אפגעשלאסענע עפאכע. ער האט געוואלט זען די יארן פון נײַנצן פֿינף ביזן בירגער קריג נײַנצן נײַנצן, נײַנצן צוואַנציק מיט די שרעקליכע פאגראמען מיט דער כוואליע פאגראמען אויף אידן ווי אן עפאכע, כדי ארויסצולייענען די אלע איצטיגע פראבלעמען נישט פון דעם רוסישן אידן, און אפשר נישט נאר פון דעם רוסישן אידן, נאר פון דעם מאדערנעם אידן אויף דער גאנצער וועלט, אין קאנטעקסט פון יענער צייט. און מען זעט דאס אויף טריט און שריט. איך קען, איך האב נישט גענוג צייט איבערצולייענען אלע מיינע ציטאטן, די באשרייבונגען פון תפיסות.

קען נאך איבערנעמען די מאכט אין רוסלאנד, און צוליב זיין אידעי וועט ער זיך נישט אפשטעלן פאר קיין שום צאם. ס'דא אסאך אנדערע היסטארישע באטראכטונגען וועגן דער גאנצער קאמפלעקס פראבלעמען פון דער רעוואלוציע. ס'איז אפילו דא א איד פון עלטערן דור, א פרומער איד, אויך א מקובל, ר' אביש'ל דער קברן, וואס קומט מיט די אלע. געדאנקן פון די משיחי שקר פון די פאלשע משיחים אז ער וויל אויפהעצן קריגעריי צווישן אידן און שנאת חינם כדי אזוי ארום אראפצוברענגן משיח'ן און ווען ער זאגט אז קינדער זאלן מסר'ן עלטערן א ברודער זאל זיך קריגן מיט א ברודער איז הערט מען נישט נאר די היסטארישע אפקלאנגן פון שבתי צבי אדער פון יעקב פראנק. נאר מ'קען אפילו בולט זען די סצענעס פון סאוויעטישן לעבן וואס האט זיך אפגעטוהן אין זיבן און דרייסיגסטן און אכט און דרייסיגסטן יאר, אדער אין אכט און פערציגסטן ביז אין צוויי און פופציגסטן יאר, ווען שרייבער האט גע'מסר'ט שרייבער, ווען אינטעלעקטואל האט גע'מסר'ט אינטעלעקטואל, ווען פשוט'ער ארבעטער האט גע'מסר'ט פשוט'ן ארבעטער כדי זיך אליין צו ראטעווען. ביז איצט האב איך גערעדט וועגן די הויכפונקטן, וועגן די הויפט מאטיוון, וועגן די מעלות פון דעם דאזיגן ראמאן. איידער איך פארענדיג וויל איך נאר דערמאנען א ווארט פון. קריטיק, און די קריטיק וועט זיין אן איינגעצוימטע נאר צוליב דעם וואס די צייט מיינע איז א באגרעניצטע. איך האב געזאגט ביים אנהייב פון דעם דאזיגן רעפעראט אז איך געדענק נאך ווי איך האב געליינט די ערשטע צוויי ביכער פון ערב מיט פופצן יאר צוריק מיט אזא באגייסטערונג, באמת מיט אזא באוואונדערונג, וואָס עס האָט זיך באַוויזן אַ שרײַבער אין דער סאָוויעטישער ליטעראַטור און ספּעציעל אין דער ייִדישער ליטעראַטור נאָך אַזאַ פּעריאָד פֿון אומקום, וואָס האָט זיך געקענט דערשלאָגן צו די קוואַלן צו באַנײַען און באַרײַכערן די ייִדישע ליטעראַטור. אָבער ער איז אַ שרײַבער מיט גרויסע מעלות. און מיט די גרויסע מעלות קומען אויך גרויסע חסרונות. כ'מיין אז כאטש עס זענען דא זייער איידעלע און דערהויבענע געדאנקען וואס די פארשידענע פערזאנאזשן ברענגן ארויס, קלינגן זיי נישט אלעמאל אזוי עכט אין די מיילער פון די פערזאנאזשן. זיי קלינגן אסאך עכטער אין דער פובליציסטיק פון א מחבר, אבער נישט אין דער בעלעטעריסטיק. ביי שעכטמאנ'ן איז דא א צעשוואומענקייט אין דער סטרוקטור, ער פארנעמט זיך גאר גאר ברייט, וואס דאס איז דאך דער סימן מובהק פון דער רוסישער ליטעראטור זינט'ן ניינצנטן יארהונדערט, וואס רוסישע שרייבערס קענען זיך נישט באפרייען פון דער טראדיציע פון טאלסטוי און דאסטאיעווסקי, און דאס איז נישט אלעמאל א מעלה. און ס'איז אינטערעסאנט ווען מ'ליינט סאלזשעניצינ'ס נײַנצן פֿערצן און שעכטמאן'ס ערב און מ'זעהט אויך בשותפות'דיגע השפעות אבער אבי שעכטמאן געפינט זיך אין א פרייע געזעלשאפט ווו מיר וועלן נאך קריגן דאס פינפטע בוך הערב און איך האף אויך דאס זעקסטע. ווי איך זאג, ביז איצט איז ער דערגאנגען פון נײַנצן פֿינף ביז נײַנצן נײַנצן, און לויט דער לאגיק און לויטן געבוי פון זיין ווערק זעט אויס אז ער וויל אונז געבן די גאנצע געשיכטע, א דיסטילירטע פארשטייט זיך, נאר די גאנצע געשיכטע וואס דאס רוסישע אידנטום האט דורכגעמאכט אין אונזער יאר-הונדערט, קענען מיר דערווארטן נאך אסאך. און אסאך ווערק פון אים, און מאנומענטאלע ווערק מיין איך. מיט דער דאזיגער האפענונג וועל איך פארענדיגן מיינע קאמענטארן וועגן אלי שעכטמאנ'ס ערב. א דאנק. א דאנק, יוג'ין. כ'מיין פון פון די פענימער פון עולם האב איך געזעהן ווי אלע זענען געזעסן זייער פאראינטערעסירט און איך אויב עס איז דא פראגעס האט יוג'ין געזאגט ער וועט זיין צופרידן זיי צו ענטפערן.

ערשטנס, חבר חיים לייב פוקס, וועגן השפעות אויף שעכטמאן. כ'וועל אייך זאגן, איך ווייס נישט, איך האב געלייענט ברוסילאוו'ס ראמאן אין די גאלדענע קייט, און איך ווייס נישט צו איך ווייס נישט צו שעכטמאן האט געהאט די געלעגנהייט ווען ער האט געשריבן די ערשטע פרקים פון ערב אין רוסלאנד צו ער האט געהאט די געלעגנהייט צו זעהן די גאלדענע קייט אבער צום גליק קען מען זיך אנפרעגן ביי אים איך ווייס נישט נישט אלע שרייבער זענען גרייט צו ענטפערן דערויף אבער איך מיין אז דא איז דא אסאך א פשוט'ער ענטפער

וועגן אבער איין ווארט וויל איך זאגן וועגן השפעות, כ'וועל אייך זאגן, א גוטער שרייבער לערנט זיך ביי אנדערע, נאר א טאלאנטפולער שרייבער האט אויך עפעס אריגינאלס, סיי אין תוכן און סיי אין סטיל. מיט מיין גאנצן דרך ארץ פאר נח לוריא מיין איך אז אויב שעכטמאן האט זיך געוואלט לערנען האט ער געקענט געפינען גרעסערע רביים ווי נח לוריא, און איך זע. באמת אין אין זיין פרואוו אין זיין פרואוו צו שאפן א ווערק וואס זאל זיך קענען דרוקן אין א סאוויעטישן פארלאג אבער זאל אויך עפעס וואס האבן צו זאגן ליינערס וואס ווילן טראכטן פאר זיך און וואס זענען באקאנט מיט דער געשיכטע בכלל און מיט דער אידישן געשיכטע בפרט האט ער זיך גענומען א האט ער זיך אביסל געלערנט ביי בערגעלסאן ביי דעם בערגעלסאן איך רעד שוין נישט פון דעם מייסטער פון דעם פרייען מייסטער. פון דער פאר-רעוואלוציאנערער עפאכע און פון די ערשטע סאוויעטישע יארן, איך רעד שוין פון דעם בערגעלסאן וואס האט זיך געראנגלט זיך צוצופאסן צו די סאוויעטישע באדינגונגען און וואס איז פון אים געבליבן ווי א גרויסער קינסטלער אין דעם ערשטן באנד פענעק. אויב מען פארגלייכט דעם ערשטן באנד ביים דניעפער מיט ערב מיין איך אז מען וועט יא געפינען השפעות, אבער איך בין נישט גרייט איצט צו ברענגן די ציטאטן, אויב איר ווילט רעדן פריוואט וועלן מיר זיך אפשר בייטן מיט די ציטאטן וועלן מיר קענען אויסדרעשן דעם דאזיגן ענין. צוויי, קריטיק. ווייטער, דאכט זיך מיר איך האב גערעדט א פופציג מינוט, און איך וויל דעם אייגענעם די אייגענע שטים נישט פארלירן, און איך וויל אויך נישט פארנודען דעם עולם צופיל, פיר בענד איז א הארבע טעמע, נאר. נאר אזא משל, אזא ציטאט. ס'דא א סצענע דאכט זיך מיר ווי רבי יצחק ברענגט זיין אייניקל א קינד וואס איז געשטארבן אויף טיפוס צי אויף דיפטעריט, איך געדענק נישט אקוראט, דאס איז די טאכטער א קליין מיידעלע אפשר אלט, געדענק נישט א קינד, די טאכטער פון פון זיין טאכטער פון חרסן, די רעוואלוציאנערקע וואס האט איבערגעלאזט איר קינד ביי אירע עלטערן און זי איז אנטלאפן אין אויסלאנד, און ווען מ'האט ארעסטירט איר טאטן מיטן פעטער מיט איר מימע, די מימע ליבע, איז זי צוריקגעקומען, אויפן אייגענעם אחריות האט זי זיך איבערגעגעבן אין די אכראנע, כדי מען זאל באפרייען איר משפחה, און צוליב די אלע ליידן, צוליב די אלע געשעענישן שטארבט איר קינד, און דער זיידע ברענגט דאס קינד אויפן בית עולם קובר צו זיין, און די פרומע אידן מאכן א טומל, מען דערלאזט נישט צו די קבורה, מען זאגט אז דאס קינד איז נישט קיין אידיש קינד, אדער דאס קינד איז א ממזר און אזוי ווייטער, און רבי, א קינד פון א משומדת, און רבי יצחק זאגט אזוי. דא האב איך געהא. אונזער תורה איז מענטשליכקייט, גערעכטיגקייט און רחמים, דינים וועלן בטל ווערן, די תורה אונזערע איז אייביג. נו, אונזער תורה איז מענטשליכקייט, דאכט זיך מיר זייער א שענער געדאנק און א גוטער געדאנק, אבער צו פראזאאיש. און עס קלינגט נישט עכט אין מויל פון א פרומען אידן פון אנהייב צוואנציגסטן יארהונדערט. און אויב איר וואלט געוואלט חבר באטוויניק וואלט איך געקענט דורכגיין א צעטל פון נאך צענדליגער און מער ווי צענדליגער אזעלכע ציטאטן, פובליציסטישע, וואס זענען אריינגעשריבן געווארן, וואס זענען אריינגעלייגט געווארן אין די מיילער פון מענטשן וואס וואלטן נישט גערעדט מיט אזא שפראך. אפשר וואלטן זיי געהאט ענליכע געדאנקען, נאר די געדאנקען וואלטן זיי ארויסגעברענגט אויף גאר אנדערע אופנים מיט גאר אנדערע ווערטער. און נאכאמאל אויך וועגן סטרוקטור, ס'דא אסאך צו רעדן וועגן דעם אונטערשיידן צווישן דער סאוויעטישער און דער ישראלישער אויסגאבע. איך האב זיך באווארנט פון סאמע אנהייב אז איך וועל נישט בארירן די פראבלעם, חברים מ'וואלט געקענט דא זיצן גאנצענע שעה'ן, איך בין נישט גרייט צו מאכן אזא אנאליז, דאס איז אן ארבעט אויף אן אנדער צייט. סאלזשעניצין און שעכטמאנען, וואס האב איך געמיינט מיט דעם? איך פארגלייך זיי אין זייער אלגעמיינע טערמינען, און זיכער איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט אז ווי א שרייבער איז סאלזשעניצין איז ווי וואלט איך געזאגט נישט קיין סטאטיסטיקער א היסטאריקער ער ער איז זייער פארטוהן אין דער געשיכטע ניט נאר אין די אלגעמיינע פראצעסן נאר ער וויל באשטעטיקן די פראצעסן דורך די קלענסטע דעטאלן און אין זיין שרייבן איז דא זייער א סך פון דעם וואס איך וואלט אנגערופן היסטארישער כראניק אין ב. ביי שעכטמאן איז דאס אינגאנצן נישטא, שעכטמאן וויל בעסער אנרירן, ער וויל זיך דערגרונטעווען צו די אלגעמיינע פראצעסן דורך יחיד'ישע פערזענליכקייטן, און ער איז זייער לויז מיט היסטארישע פאקטן, און דאס איז א גרויסע שוואכקייט אויב מען רעדט שוין פון קריטיק, ער רעדט וועגן רעוואלוציע, רעוואלוציאנערן, אבער וואס זענען זיי, ווער זענען זיי, וואס טוען זיי, ווייסן מיר גארנישט, צי די כאאס איז אן עס דע, צי זי איז א בונדיסט, צי זי איז א עס ער, צי זי. מ'ווייסט גארנישט וועגן די זאכן. און צום סאמע סוף אין די לעצטע בענד, אז ער מוז, ווען ס'קומט שוין צו נײַנצן זיבעצן, אין די די געשעענישן און די נאכוועהנישן פון נײַנצן זיבעצן, און עס פעלט אים אויס היסטארישן מאטריאל, שלעפט ער אריין איינעם. פריער האט מען אים געקענט ווי א דארפס איד, און איצט איז ער א בונדיסט. אן אנדערער, פריער איז ער געווען א דארפס איד און איצט איז ער א פאלעסטיניסט ווייל עס פעלן אים די היסטארישע פאקטן טאקע און ער אפערירט מיט קארטאנענע פיגורן מיט אויסגעשניטענע פיגורן וואס איז נאך א שוואכקייט איז אין דעם גייט עס נישט נישט אין כראניק שעכטמאן איז נישט קיין דעטאליזירער. און ער איז נישט קיין כראניקער. עס גייט אין דעם אז ס'איז דא א טיף פארווארצלטע גרויסע טראדיציע אין דער רוסישער ליטעראטור, פון סאמע אנהייב אן, פון דער מאדערנער רוסישער ליטעראטור פון ניינצעטן יארהונדערט, און איך ווייס נישט, אפשר פריער, איך בין נאר באקאנט מיט דער רוסישער ליטעראטור פון סוף אכצענטן יארהונדערט ביז איצט, איך ווייס נישט וועגן פריערדיגע צייטן, אבער. די רוסישע ראמאניסטן זענען פארליבט אין די ברייטע היסטארישע פאנאראמעס, אין די גרויסע פאראלגעמיינערונגען פון גאנצע דורות פון היסטארישע עפאכעס, און ס'אינטערעסאנט אז מיר זענען געקומען צו אזא מאמענט אין דער געשיכטע, ספעציעל אין דער סאוויעטישער, אין דער רוסישער געשיכטע, וואו עס איז דא א דראנג, א געוואלדיגער, ביי שרייבערס וואס זענען שוין גרייט צו ריזיקירן מיט זייערע קאריערעס, מיט זייער מיט זייער טאג טעגליכן לעבן, מיט זייער ברויט, מיט זייער פרייהייט, מיט זייער לעבן אפילו, כדי צו מאכן די דאזיגע פאראלגעמיינערונגען. און ס'דא אסאך דוגמאות פון די וואס זיצן אין תפיסה, אדער די וואס מ'האט ארויסגעטריבן פון לאנד אזוי ווי סאלזשעניצין און אזוי ווייטער. אבער אינטערעסאנט, ווען מ'פארגלייכט די רוסישע ליטעראטור פון די רעוואלוציע און פון די צוואנציגער יארן, מיט דער רוסישער ליטעראַטור איצט, פֿון די, פֿון די נײן-זאָגערס, פֿון די אַזוי-גערופֿענע דיסידענטס, אויף ענגליש, אין דער רעוואָלוציע, אין די צוואַנציקער יאָרן, ווען דער עקספּרעסיאָניזם האָט געבליט אין דער רוסישער ליטעראַטור און אין דער ייִדישער ליטעראַטור, האָט מען באַזונגען די רגע, איר געדענקט בײַ מאַרקישן די שורות, איך הייס אַצינד, און אַזוי ווײַטער, איך קען דיך נישט נעכטן, איך ווייס נישט פֿון מאָרגן, איך בין דער אַצינד, און אַזוי ווײַטער. אבער איצט זעט אויס אז די געזעלשאפטליכע אנטוויקלונג האט דערשטופט, האט דערפירט צו דעם אז מענטשן, ספעציעל די אינטעליגענץ אין רוסלאנד, ווילן מאכן היסטארישע סך-הכלען. ווי זענען מיר דערגאנגען? וואו האלטן מיר אין דער וועלט? און וואו גייען מיר? וועט עס אזוי ווייטער גיין, צי קומען מיר צו א ווענדפונקט אין דער געשיכטע? און אין דעם אלגעמיינעם זינען פריווט סאלזשעניצין מאכן א סך-הכל אויף זיין אופן, און איך וויל נישט רעדן איצט וועגן סאלזשעניצין'ס אופן, און שעכטמאן פריווט מאכן אזא סך-הכל אויף זיין אופן, אויף זיין מענטשליכן אופן און אויף זיין אידישן אופן, ווי א מענטש פון צוואנציגסטן יאר הונדערט וואס האט דורכגעלעבט די רעוואלוציע, פאגראם און די צווייטע וועלט מלחמה און די אלע רעפרעסיעס און וואס שטרעבט צו פרייהייט ווי יעדער מענטש. און דאס איז דער צד השוה. א דאנק יוג'ין ארנשטיין, און איך דאנק דעם עולם, און א גוטע נאכט.